זייט צוויי, קאסעט אַכט, המשך. ער האט גערעדט שטיל, טיילמאל איז ער געבליבן אן אומבאוועגליכער ווי ער וואלט אויף עפעס געווארט. מנחם האט אבער אריינגענומען דעם קאפ אין ביידע הענט און געשוויגן. וואס קאן מען דען זאגן אין די דאזיגע הארבסטיגע נעכט ביי דער טרויעריגער ווייסל?

דאָס איז זײַן ברודער, ער קען זיך אָבער נישט רירן. מנחמען האָט באַגאָסן אַ קאַלטער שװײס. ער װיל אַרומװישן די טראָפּנס פֿון זײַן פּנים און ער קאָן נישט. די הענט זײַנען פֿאַרקראַמפֿט מיט שטריק. דער רײַטער אַנטלױפֿט. ער הערט דאָס גאַלאָפּירן איבער לײדיקע פֿעלדער, האַרבסטיק פֿאַרװיסטע. העי, גוטער מענטש, אַנטלױף ניט! אַנטלױף נישט! בינד מיר אױף די הענט! נאָר די הענט! רײַטער! רײַטער! װער ביסטו? אָ גאָט, דאָס איז דאָך אַבילעװ! אַזאַ פּנים װי אַבילעװס! העי, אַבילעװ, דו טאָטער פֿון אַ דאָרף בײַ קאַזאַן! קום, העלף מיר! געדענקסט דאָך מיכאַיִלן פֿון די עשאַלאָנען, אַבילעװ? װאָס װעל איך דאָ ליגן אַ געבונדענער? בעסער דו װעסט מיר אױסשטעכן די אױגן מיטן שפּיז, אַז איך זאָל ניט זען דאָס פּנים פֿון מײַן ברענענדיקן ברודער!

ראביצעוו איז געווארן אין שייער אן אפטער גאסט. דער פערמער פויער איז געקומען אין די פארנאכטן אן אויפגעלייגטער און געבראכט פולע טאצן מיט פארבייסעכץ, מען איז געזעסן אויף די בעטלעך געקלאפט זיך אין די פולע גלעזער. ער האט געקענט טרינקען דער ראביצעוו. נאך יעדן טעפל בראנפן האט ער א וויש געטאן דאס מויל מיט דער דלאניע און געגלעזלט די אויגן.

מיכאיל, קום אהער, גוט איז צו זויפן מיט רוסישע מוזשיקעס, נאר ביטער איז מיט זיי מלחמה צו האלטן. לאטישעוו האט איבערגעקערט א פלאש און געגאסן אין מנחם'ס בלעכן טעפל. גענוג! נו שווייג, ווער פרעגט דיך, איך באפעל, איך בין דער גאסטגעבער. אין דער טיר האט זיך באוויזן מוסא מיט א צייטונג אין דער האנט. זעט, דאָ שרײַבט מען װעגן אַנטיפּן, מען האָט אים דערשאָסן. ער האָט געפֿאָכעט מיט דער צײַטונג, גערעדט אומפֿאַרשטענדלעכע רײד, ביז לאַטישעװ האָט אים די צײַטונג אַרױסגעריסן פֿון די הענט. אין דער סאָלדאַטישער פֿראָנט-צײַטונג איז איבערגעגעבן געװאָרן, אַז מיט עטלעכע טעג צוריק האָט זיך דורכגעריסן דורך דער װײַסל אַ גרױסע גרופּע רוסישע געפֿאַנגענע, װאָס די דײַטשן האָבן זײ אױסגענוצט געגן די אײגענע ברידער. בשעת דעם דורכגיין די ווייסל האבן זיי באשטראפט דעם פאררעטער אנטיפ וואס האט דעזערטירט פון דער ארמעי אונטער מאסקווע און פארקויפט זיין נשמה דעם טייוול. איצט האט ער באקומען זיין פארדינטע שטראף. לאטישעוו האט געליינט פאמעליך יעדעס ווארט און בשעת'ן לייענען געפירט מיט דער לינקער האנט איבער'ן שטערן. נו גיט אים, דעם אנטיפן, אזא סוואלאטש! ביינאכט איז די קאמפאניע געשטאנען אויסגעשטעלט אויף דער דארף-גאס און עטליכע אפיצערן האבן געלייענט ביי ליכט פון רעפלעקטארן באפעלן פון שטאב. מען איז געגאנגען דורך פעלדער דורכגעזאפטע מיט רעגן וואסער און דורך זייטיגע וועגן. וואס קריכט איר ווי בלינדע אקסן? געלאפן! געלאפן! מען איז געשפרונגען איבער די קאנאוועס, איבער קוסטעס און צוימען, גיכער, גיכער, ליידאקעס, צעבאלעוועטע, שיכורים, אפגעוויינט זיך צו שטעלן א טריט, פויל געווארן, ווי פערד לאנג נישט געשפאנטע. אנע איז איבערגעשיקט געווארן קיין פראגע ביי ווארשע. נאכדעם ווי די דאזיגע פארשטאט איז באפרייט געווארן אין דער העלפט פון חודש סעפטעמבער, האט זיך דער גאנצער רעכטער ווייסלברעג אזש ביז יאבלאנע געפונען אין סאוועטישע הענט.

אין איינעם פון די ניי אנטשטאנענע מיליטערישע שפיטאלן אויף דעם מזרח ראנד פון פראגע, איז אנא סאמוילאוונא קארינא באשטימט געווארן אלס דאקטארין. דאס שולגעביידע איז ממש דורך געציילטע טעג פארוואנדלט געווארן אין א מוסטער שפיטאל, גרויסע לאסטוועגענער מיט אייזערנע בעטלעך מיט מאטראצן מיט בעט וועש, א שטאב פון באדינער, פלעגערינס, סאניטארינס, א קוך מיט א גרייטן פערסאנאל, און דאקטוירים,

איר אָטעם איז פֿאַרהאַקט געװאָרן און דאָס האַרץ האָט זיך אָפּגעשטעלט. זי האָט נישט געקאָנט אײַנהאַלטן די גלײַכװאָג, געװאָלט רײַסן פֿון זיך דעם װײַסן דאָקטער-כאַלאַט, געװאָלט שרײַען, נאָר אַן אָנמאַכט איז איר באַפֿאַלן, אַזאַ מידקײט, װאָס האָט געלעמט אירע הענט, אָפּגענומען דאָס לשון. ס'איז שטיל אין לאַנגן שפּיטאָל-קאָרידאָר.

אַנאַ קוקט אויף דעם טאָוול וואָס הענגט צופוסנס פון קראַנקן זאַכאַראַטשענקאָ, לייענט זי מיט די לעפצן, דערנאָך לייגט זי צו אירע פינגער צו זיין פּולס, דער קראַנקער עפנט לייכט, קוים צו מערקן, אַ שמאָל שפּעלטל פון איין אויג און פאַרמאַכט עס צוריק. די וואונד זיינע איז אַ טיפע, אַ שפּליטער אין דער ברוסט, פאַרוואונדעט געוואָרן ביים דעראָבערן פראַגע.

אומעטום ווארט אויף דיר שילין. ער איז דא. ער גייט דיר ווידער אנטקעגן. ווארף אראפ דעם דאקטער כאלאט, מיש זיך אויס מיט די היימלאזע וואס קומען איצט אין דער דאזיקער פארשטאט פון די לעכער ארויס, מיש זיך אויס מיט די טרויעריגע אידן, דו באגעגנסט דאך זיי אויף די גאסן פון פראגע, דו דערקענסט דאך זיי לויט דעם טרויער, לויט דעם פארלארנקייט, לויט דער איינזאמקייט.

ווער רופט עס איר? א קראנקער? גוט וואס עמיצער רופט מיך. זי איז שרעקליך דאנקבאר געווען דעם מענטשן פאר'ן שטילן נאכט-רוף. דאס איז געווען די דאנקבארקייט פון א מענטש וואס האט זיך פארפלאנטערט אין א פינסטערן קעלער און קען נישט געפינען קיין ליכטיגע טרעפ וואס זאלן אים פון דארט ארויספירן, און פלוצים עפנט עמיצער א טיר און ס'פאלט א שפאלט ליכט. דער רוף דאָקטער איז געבליבן הענגען אין אַ ליכט-אָפּשײַן, זי האָט דערזען אַ װאַכעדיק פּנים פֿון אַ קראַנקן. אָ, דאָס איז דאָך איסאַק פֿאַרבער! אין איר אױסרוף איז געװען אַ טאָן פֿון חידוש, ער איז אַ ייִד, דער פֿאַרװוּנדעטער! אַ סך ייִדן ליגן אין דעם שפּיטאָל. ביז איצט האָט זי זיך נישט פֿאַרהאַלטן אױף קײן אײן רגע לענגער נעבן זײַן בעט, כאָטש זי האָט עס געװאָלט טאָן. נאָר אײנמאָל, פֿאַרבײַגײענדיק, האָט אַנע אים געפֿרעגט, באַקומט איר בריװ פֿון דער הײם? זי האָט געזען, װי ער האָט פֿאַרשלאָסן די אױגן, שטרענגט אײַך נישט אָן! פֿאַרבער האָט געציטערט מיט דער אונטערשטער ליפּ, זי פֿילט זיך נאָך איצט שולדיק פֿאַר דער דאָזיקער פֿראַגע. דאָקטער! שעפּטשעט ער. אַנע האָט זיך צוגעבױגן און אָנגענומען זײַן האַנט. פֿאַר װאָס שלאָפֿט איר ניט? עס איז דאָך שפּעט. כ'בין אומרואיג. עס טוט אייך וויי? ניין. כ'האב אייך נישט ווילנדיג וויי געטאן, געפרעגט אויב איר באקומט בריוו פון דערהיים. איצט פארשטיי איך אלץ. פארבער האט געשוויגן. אין הויף רוישט א לאסט מאשין, דאס טויער סקריפעט, מען הערט טריט פון דער וואך, נאנט האט מען געעפנט א טיר. איך שטאם פון אוקריינע, פון דער שטאט שפאלע. געווען ביזן קריג א לערער פון געשיכטע אין א מיטלשול. בין א קאפיטאן פון א טאנק איינהייט. מיין גאנצע משפחה איז אומגעקומען. כ'בין דרייסיג יאר אלט. איצט האבן אים שוין ניט געציטערט די ליפן. ער האט זיך אביסל אונטערגעהויבן. אנא האט פארראכטן דעם קישן. פאר שפאלע האב איך באצאלט פאר נאך אזעלכע שפאלעס. מיר האבן זיי ארומגערינגלט די דייטשן ביים דניעפער. זיי האבן געהאט נאר צוויי וועגן, אין געפאנגענשאפט אדער אין קבר אריין. כ'בין באשטימט געווארן איבערצוגעבן די ארומגערינגעלטע דייטשן דעם פארשלאג צו קאפיטולירן. דאס איז געווען אנהייב פעברואר. כ'האב גערופן צו זיי אויף דייטש דורך אונזערע הילכער, אנגעזאגט אז א פארלאמענטאריער וועט צו זיי ארויס. זיי האבן אפגעשטעלט דאס פייער און געווארט. כ'האב נישט געהאט קיין חשק זיי צו זען פון דער נאנט. באפעל איז אבער באפעל. איך בין געווען אין שטאב דער דייטש קענער. זיי האבן מיר אפגעווארט אויפן הפקר שטח, מען האט מיך פארבונדן די אויגן און געפירט, מען האט מיך ערגעץ געלאזט ווארטן. עמעצער האט עפעס געשעפטשעט, כ'האב געשוויגן. דערנאך האט מען מיך אריינגעזעצט אין א מאשין, מען פירט מיך איבער א שאסיי. שפעטער דורך א דארף, א טירל סקריפעט מען פירט מיר אריין אין א כאטע, מען נעמט מיר אראפ דעם טוך פון די אויגן. די שטוב איז פול מיט די דייטשע אפיצירן, איך געב איבער דעם פארחתמ'טן קאנווערט, זיי לייענען אים, דער אולטימאטום ענדיגט זיך מארגן עלף אזייגער. כ'האב זיך צוגעהערט צו אונזערע פאזיציעס, פארן אויסגאנג פון אולטימאטום האבן זיך אפגערופן די דייטשע ארמאטן פון צוויי וועגן,

אין אַ שנײ-נעפּל האָבן זיך געצאַפּלט די צעשלאָגענע דײַטשע פּאָלקן, זוכנדיק שוץ געגן אונדזערע טאַנקען, װאָס איך האָב זײ אַרײַנגעפֿירט פֿון אַלע זײַטן. װײַסע שטורעמװינטן פֿון שנײ האָבן אַלץ פֿאַרהילט, מען האָט נאָר געזען אױף עטלעכע טריט פֿון זיך, טאָלפּעס דײַטשן זײַנען געזונקען אין שנײ. זײ זײַנען געלאָפֿן גלײַך אױפֿן פּולעמיאָטן-פֿײַער,

אויף זיין באפעל האבן א שפאר געטאן מיט א ברייטן פראנט טאנקן און פון דער קעגנאיבערדיגער זייט פעלד האבן זיך א ריס געטאן די קאזאקישע עסקאדראנען. פון לינקס זענען אנגעקומען דורך דעם שניי-שטורעם ריזיגע פאנצער מאשינען, און אין דער רגע האבן זיך אריינגעריסן די קאזאקישע עסקאדראנען אויף פערד גלייך אויף די דייטשן. די פערד האָבן געהירזשעט, ס'האָט אָפּגעהילכט די נצחון געשרייען ס'האָט געבלענדעט אין שניי די שפּיזן און די פאַרבלוטיקטע שווערדן. צומאָרגנס האָט מאָסקווער ראַדיאָ געמאָלדן, אַז אַ בריגאַדע פון דער אַכטער דייטשער אַרמעי, וואָס איז געווען אַרומגערינגלט ביים דניעפּער, איז צעגראָמירט געוואָרן. צוויי און פופציג טויזנט דייטשן זענען געפאַלן אין שלאַכט און עלף טויזנט האָבן זיך איבערגעגעבן אין געפאַנגענשאַפט. אַננאַ האָט אַרומגעװישט דעם שװײס פֿון פֿאַרבערס פּנים. ער זעט איצט אַנדערש אױס װי פֿריִער. זײַן רעדן האָט איר באַרויִקט און געשטאַרקט. ס'איז נאָך האַלבער נאַכט. מען הערט שױן אַפֿילו ניט די טריט פֿון די װאַכלײַט. זײ שטײען אָנגעשפּאַרט בײַ װענט. אַ געדיכטע גרױקײט לאָזט זיך אַראָפּ פֿון די הימלען. מען זעט ניט קײן הײַזער און נישט קײן װאָלקנס. וואס טוט זי אזוי שפעט ביים פענסטער? אזויפיל שעה איז נאך געבליבן צו אכט. אכט אזייגער דארף זי קומען אין אפעראציע זאל. מען וועט ארויסנעמען די שפליטערס פון איסאק פארבער, מען וועט דערנאך אפערירן זאכארטשענקא'ן. זי איז נישט מיד, ס'איז איר גוט אין דעם דאזיגן שפיטאל אין דער פארשטאט פון ווארשע. נעכטן האט זי אליין געקוקט צו דער ווייסל, געזען די שטילע ברעגן פון דעם געל-מוטנעם טייך,

דאס איז ער. עמיצער האט איר נאכגעקוקט פארהאלטן זיך. זעט אויס אז קיינעם פון זיי איז נישט איינגעפאלן אז די יונגע העל-האריגע פרוי אין מיליטערישע קליידער פון א סאוועטישן אפיצער איז א אידישע. אין צימערל איז קאלט. די שויבן גרויען, זיי זענען פארלאפן מיט גרויסע טראפנס, זיי טריפן נישט אראפ, פון דער דרויסנדיגער גרויער שיין לייכטן זיי אזוי ווי טרערן.

דער עראפלאן טראגט זיך איבער די חורבות פון אלט-שטאט און באלד וועט ער דערגרייכן דאס געטא, דאס טויטע הארץ פון טויטן ווארשע. די זעניט ארטילעריע שווייגט. דער אומרו פון דער נאכט גיט זיך איבער ניט נאר די וואכלייט, נאר אויך די קוסטעס, די ביימער, די וואלקנס און דעם טייך.

מיכאיל, בלייב שטיין, האט געזאגט לאטישעוו, קום אהער, מיר וועלן פאררייכערן. מ'טאר נישט, ס'איז אן אפענער פלאץ. לאמיר אריין אין די קוסטעס. לאטישעוו'ס שטים איז א ברוסטיגע, זיי האבן זיך אראפגעזעצט אויף די קני. ס'איז נישט ווייט צו די פרעסטלעך. א פלעמל האט באלויכטן לאטישעוו'ס גרויסע הענט און דאס פנים, אסאך גוטסקייט טראגט דער דאזיגער רוס, האט מנחם געטראכט. דו ביסט דאך פון דער געגנט, זאג ווי אזוי זענען דא די ווינטערס? קאלטע? מיט אסאך שניי? מיט זאווייעס? זיי האבן לאנג גערעדט, ביז עס זענען אויסגעגאנגען די ציגארן, דערנאך האבן זיי ווידער פאררייכערט. דאס איז געווען אן אויסטערלישער שמועס וואס מנחם און לאטישעוו האבן צווישן זיך געפירט, א שמועס א כאאטישער, געפֿרעגט האָט לאַטישעװ װעגן די פֿעלדער, װעגן די װעלדער, װעגן די פּאָליאַקן, װעגן ייִדן, ער האָט געװאָלט װיסן, פֿאַר װאָס די דײַטשן הרגענען אױס אַלע ייִדן. דו דערצײלסט ניט אַלץ, מיכאַיִל, נישט אַלץ! עפּעס זאָגסטו מיר נישט, דו נאַרסט, װילסט ניט זאָגן.

הונדערטע דורות פון הינט און פייגל וועלן ירשענען די פארווילדקייט. ביי אונז אין ראסיי איז אנדערש, ביי אונז איז אלץ ליכטיגער, קלארער. קום, לאמיר ארויס פון די קוסטעס, האט מנחם געזאגט. זיי האבן זיך אויפגעשטעלט און זענען אוועק הארט מיטן ברעג. לאטישעוו האט גערעדט. כ'האב אמאל באקומען א וואלפיכע הונט. זי האט זיך ביי מיר לאנג געהאדעוועט. איינמאל בין איך אוועק אויף יאגד, כ'האב געהאט א פרייען זונטאג, מיין הונט לויפט פאראויס, זי איז פרייליך די וואלפיכע. ביים ראנד פון וואלד האב איך דערזען אן אמת'ן וואלף, כ'האב אויסגעשאסן און נישט געטראפן. מיין הינטעכע האט זיך א טראג געטאן צום וואלד, ס'איז אריבער א שעה צוויי, די הינטעכע איז נישט צוריקגעקומען. כ'בין אַװעק אַהײם אַ טרױעריקער. דאָס איז געװען װיעסנע. זומער בין איך גראַד פֿאַרבײַגעגאַנגען דורכן װאַלד, האָב אָבער באַמערקט װי פֿון װאַלדראַנד זענען אַרױס צװײ װעלף. זײ האָבן פֿרײלעך אַרומגעשפּרונגען און באַלד נעלם געװאָרן. כ'האָב נישט געקענט רוען. עס איז מיר אױסגעקומען אַז אײנע פֿון די צװײ איז מײַן הינטיכע. צו מאָרגנס בין איך װידער געקומען צום װאַלדראַנד. די װעלף זענען דאָ. כ'האָב אויסגעשאָסן און אַוועקגעלייגט דעם וואָלף. כ'האָב אָפּגעשונדן די פעל און געבראַכט איר אין דאָרף אַריין. אין האַרבסט בין איך געגאַנגען פאַרגרייטן האָלץ, טראַכט איך מיר, כ'וועל אַ קוק טאָן אויף דעם אָרט וואו איך האָב אָפּגעשונדן דעם וואָלף. אַז כ'בין צוגעקומען, האָב איך מיינע אויגן נישט געגלויבט. לעבן דעם סקעלעט פון וואָלף איז געלעגן מיין טויטע הינטיכע. אויף דער פעל האָט מען נישט געזען קיין סימנים פון אַ קויל און נישט קיין סימנים פון וואונדן.

וויל זיך שרייען, וויינען, צארענען, אויף אונזער ערד מוזטו זינגען, קענסט ניט זיצן אין דארף און שווייגן. איצט פארשטיי איך דיר מיכאיל, איך פארשטיי, דו ביסט נישט קיין פאליאק און ביסט נישט קיין רוס. דו קענסט ניט זינגען ווי אן אונזעריקער און קענסט נישט צארענען ווי א פאליאק. ער האט נאך אסאך גערעדט, דער לאטישעוו מנחם איז געגאנגען א שווייגנדיקער, ער האט נישט געגלויבט אז דער דאזיקער רוס טראגט אין זיך אזא רייכע וועלט. אט דער הויכער רוס מיט די שיפליכע אויגן, גריבלדיק רוי פנים און ריזיקע הענט מיט די אומגעלומפערטע באוועגונגען דער וואס פרייט זיך ווי א קינד מיט א ניקלנער צינד מאשינקעלע צו פאפיראסן ווען ער עפנט עס דורך א דרוק אין אייבערשטן דעקל, דער וואס זיצט אזוי אומבאהאלפן אין די פויערישע כאטעס ביי פאליאקן און טרינקט טיי פון א קופ אנעם שעפער, דער לאטישעוו וואס פלאנטערט זיך מיט די טריט ווען ער גייט אויף א שמאלן ליין טעפעכל און שעפטשעט דערביי פארטיידיגונגס ווערטער אז דער דאזיקער רוס זאל האבן אין זיך אזוי פיל ליבשאפט צו גאט'ס וועלט, און צו אירע באשעפענישן. מנחם האט אים נישטאיינמאל געזען א שיכור'ן, א צעפלאמטן, א בייזן. ווען ער האט געדונערט מיט ביטערע קללות צו די הימלען, צו גאט'ס מאמע'ס מאמע, און צום גאנצן ערדישן באשאף. איצט איז ער אן אנדערער. דאס זענען זיינע פארוואלקנטע שועהן נאך וועלכע ער לויטערט זיך אויס. נישט שטענדיג איז דער הימל ריין, ס'זענען אבער פאראן צייטן ווען א בלויקייט פון איין גאס, א בלויקייט א פאספארדיקע באדעקט אים פון ראנד צו ראנד, אזוי איז איצט לאטישעוו אין מנחם'ס אויגן. אין דעם טאג ווען אנא האט געדארפט דורכפירן די אפעראציע איבער דעם קאפיטאן איסאק פארבער, איז זי געבליבן לענגער אין איר צימער. פארטאג האט זי זיך געפונען אין בעט אין די קליידער און נישט געקאנט דערמאנען זיך וואס עס איז נעכטן געשען. פארוואס זי האט זיך אזוי אוועקגעווארפן אויפן געלעגער, זי האט זיך אויפגעזעצט, די פרימארגן קעלט פון האלבן פוסטן חדר האט איר ארומגענומען. אנא האט זיך דארט דערשראקן פארן דריבנעם ציין געציטער, אזא דריבנער און גיכער ווי ס'וואלט זיך א שאד געטאן א האגל אויף שויבן. מ'קלאפט אין טיר, שטילע איינצלנע קלעפ, ס'ציטערן איר די אקסל, דער שינעל ווארעמט ניט. אַנאַ סאַמוילאָוונאַ, אַנאַ סאַמוילאָוונאַ, דאָס איז די הויפּט קראַנקן-שוועסטער יעקאַטערינע יוריעוונאַ. איין רגעלע, שוין. די טיר האָט זיך לײַכט געעפֿנט. די קראַנקן-שוועסטער איז הויך, ברייט, איר פּנים איז פֿריש ווי פֿון ווינט צעפּאַטשט, מיט אַ געזונטער רויטקייט אויף די באַקן. זי לאַכט, און אין פּנים ווערן חן-גריבלעך. אַנאַ איז שטיל, דאָס פּנים מיד, אָנשטאָט אַ שמייכל קומט אַרויס אויף איר פּנים אַ גרימאַסע, די ליפּן זענען בלייך. מע וואַרט שוין אונטן אין זאַל. אַנאַ גייט איר נאָך. אין באָדצימער וואַרפֿט זי פֿון זיך דעם שינעל, די קליידער, זי לאָזט אויף זיך קאַלטע שטראָמען וואַסער, זי וויל אָפּקילן דעם קאָפּ אין דעם קאַלטן וואַסער, דאָס ציטערן שטאַרקט זיך און טרעט פּלוצעם אָפּ.

אַנאַ סאַמוילאָװנאַ, װאָס איז אײַך? אַנאַ, עס איז גאָרנישט, עס איז מיר נישט גוט. זי איז געלאָפֿן איבערן קאָרידאָר, געלאָפֿן אױף די טרעפּ, אַרײַנגעפֿאַלן צו זיך אין צימער און צוגעהאַקט די טיר, אַזש עס האָבן אָפּגעקלונגען די שױבן. דערנאָך איז זי געגאַנגען הין און צוריק.

פֿון דעם באַריר יאָמערט עפּעס אין צימער, איר בעט איז צעװאָרפֿן, די װײַסע שײַנק צעפּראַלט, און אױף דער נאַכטטישעלע ליגט איר אָװנטברױט, װאָס זי האָט נעכטן נישט פֿאַרזוכט. װידער טריט אױף די טרעפּ. דאָס זוכט מען איר. אָ, גאָט! װאָס געשעט מיט מיר? זי האָט געעפֿנט די טיר און עמעצן אַנטקעגנגעגאַנגען. יעקאַטערינאַ יורעװנאַ, די קראַנקן-שװעסטער לאַכט נישט דאָס מאָל, זי איז טרױעריק. איר זענט קראַנק, אַנאַ? ס'איז גאָרנישט. און אַז אַנאַ איז אַרײַן אין כירורגישן זאַל, האָבן שױן אַלע געװאַרט אױף איר. די װײַסקײט און די שטילקײט האָט איר באַרויִקט. דער דאָקטאָר לעשניאַק שעפּטשעט עפּעס אַזױ שטיל, זי דערקאָנט דאָס לױט זײַנע אױגן, אַ סך מילדקײט האָט אין זיך דער אַלטיטשקער פּאָליאַק. זי האָט זיך אײַנגעקוקט אין קראַנקנס פּנים, דאָס איז דאָך דער קאַפּיטאַן פֿאַרבער! איר שטערן האָט זיך געקאַרבט, זי האָט זיך איבערגעבױגן און געקוקט אין פֿאַרבערס גרױסע פֿײַכטע ברױנע אױגן. האָסט מורא? האַלט זיך, עס איז אַ קלײניקײט. גיב אַ שמײכל, קאַפּיטאַן, עס װעט אַלץ דורכגײן גוט. איר זענט דאָך אַ סאָלדאַט.

און עס דוכט זיך איר, אַז דאָס זענען פֿליגל ווײַסע, נאָך נישט צענומענע, ווי פֿון אַ פֿייגל, וואָס גרייט זיך צום גרויסן פֿלי. ווידער איז צוגעפֿאַלן אַ נאַכט מיט אַ דראָבענעם רעגן. דער רעגן האָט אָנגעהויבן צו פֿאַלן צוזאַמען מיט דער טונקלעניש, וואָס איז אָנגעשוואומען פֿון דער ווײַסל. אויף איינעם פֿון די דעכער רײַסט דער ווינט לויזע בלעכן. זיי קלאפן א גאנצן אוונט און מאכן פול אנא'ס צימער מיט א מאנאטאנער בלעך פויקעריי. דער רעגן שלאגט זיך אפ אן די שויבן און מען הערט די טראפנס פאלן. זי האט געעפנט א בוך, געוואלט ליינען און נישט געקאנט. אין קארידאר איז פוסט, די קראנקען-שוועסטער שלייכן ארום אין שטעקשיך מען הערט נאר א געסקריפ פון א טיר, א שארן פון פיס און א הוסטן פון א קראנקן. אנא קאן זיך קיין ארט נישט געפינען. עס טרייבט איר פון צימער צו די קארידארן און פון די קארידארן ווידער אין איר צימער. זי האט זיך פלוצים פארהאלטן. מען הערט טריט. אפשר איז זשילין געקומען איר באזוכן.

זי איז געשטאנען אויף די טרעפ אין ווייסן כאלאט מיט צעשויבערטע האר. די קעלט און די פייכטקייט פון דער גאס וואס האט זיך אריינבאקומען אין דעם אונטערשטן קארידאר האבן איר ווי אויפגעוועקט. סאלדאט! האט זיך קיינער ניט געפרעגט אויף מיר? אנא האט נישט דערקאנט איר קול, זי איז נאנט צו א געוויין. קיינער נישט, דאקטער. זי איז געלאָפֿן צו זיך אין צימער, האַסטיק צעפּראַלט די טיר, אָנגעצונדן דאָס ליכט, ס'זאָל ליכטיק זײַן. זי האָט פֿאַרהאָנגען דאָס פֿענצטער, פֿאַרמאַכט די טיר און אױסגעבעט דעם געלעגער. אַנאַ איז בײז געװאָרן אױף זיך פֿאַר די מינוטן פֿון שרעק און געפֿאַלנקײט. אין מיטן דער נאַכט איז זי אַראָפּ אין זאַל, װוּ זײַנען געלעגן פֿאַרבער און זאַראַשטשענקאָ. זי איז געשטאַנען אָנגעבױגן איבער די בעטן און זיך אײַנגעהערט אין זײער שטילן רעגולערן אָטעמען.

אַנאַ האָט געטריבן פֿון זיך זשילענס פּנים, דאָס צעהיצטע, דאָס גליטשיקע, מיט די שטעכיקע איגעלעך, װי די זריע בעכערלעך פֿון פֿאַרטרוקנטע דערנער. זי האָט צוגעהאַלטן די אױערן, ניט צו הערן דאָס געשרײ פֿון שיכּורע סאָלדאַטן אױפֿן װאָקזאַל, צװישן דעם געפֿײַף פֿון לאָקאָמאָטיװן און דעם געראַנגל אין פֿינצטערע װאַגאָנען. זי האָט זיך געשראָקן פֿאַרן שלאָף.

די האלב-אויסגעליידיגטע פארשטאט פראגע ווערט מיט יעדן טאג אלץ מער באפעלקערט. מען קומט אהער פון די מזרח געביטן, מען אנטלויפט פון וואלין, דארט רוען נישט די אוקראינער, די באנדעראווצעס באפאלן רוסן, פאליאקן און די לעבן געבליבענע אידן, מען מארדעט אויף די וועגן, אין די צוגן, אויף די וואקזאלן און אפילו אין די היימען. די באפעלקערונג זוכט שוץ ביי די רוסישע גארניזאנען און אז זיי רוקן זיך צו מערב גייען נאך גאנצע דערפער מיט פערד און בהמות מיט ווייב און קינד. עס שלעפן זיך לאנגע טאבורן פון ציווילע אין די פוסטריט פון דער פאראויס מארשירנדיגער ארמעי ביז זיי בלייבן ערגעץ לעבן די הינטערשטאטישע וואגזאלן מיט האב און גוטס.

זיי זענען זיך אָנגעלאָפֿן ווי די קראָען פֿון גאַנץ מזרח-פּוילן. אין דעם גרויסן המון פּלאָנטערן זיך אַרום פּאָזנער פּאָליאַקן, וואָס זענען אין אָקופּאַציע-צײַט געוואָרן פֿאָלקס-דײַטשן און פֿאַרנומען אין די מזרח-שטעט פֿון פּוילן וויכטיקע דײַטשע פּאָסטנס. זענען זיך דאָ אָנגעלאָפֿן די שענקערס און רעסטאָראַציע-אייגנטימער פֿון די שטעטלעך אַרום דער ווײַסל, די וואָס האָבן געהאַנדלט מיט די דײַטשן און געמסרט ייִדן, עס זענען דאס די אויסגעפאשעטע קאלבאס סוחרים, די טרייע נאצי דינער, עס זענען געקומען מיט זייערע משפחות פוילישע ארבעטער, ארעמע, אויסגעמאגערטע, אפגעריסענע זוכן ארבעט און א דאך איבערן קאפ. עס האבן געצויגן קיין פראגע די אלע וואס האבן נישט באוויזן אפצוטרעטן אויף דער לינקער זייט ווייסל צוזאמען מיט די דייטשן.

פארן גאלד וואס מען וועט געפינען אין די חורבות וועט מען קענען זיך אויסבויען נאך בעסערע כאטעס ווי די פריערדיגע, ציגלנע, מיט בלעכענע דעכער, זיי האבן רעכט אויף דעם גאלד, דאס איז פויליש גאלד, פארוואס זאל עס אריינפאלן אין ארעמע פרעמדע הענט, אין הענט פון אזעלכע וואס דארפן עס ניט? בפרט אז זייערע ווירטשאפטן אין דארף זענען פארוויסט געווארן צוליב דער מלחמה. דארף די דאזיגע מלחמה אפגעבן צוריק דאס וואס זי האט צוגענומען. ביינאכט זענען די גאסן פוסט, מען זעט ניט קיין לעבעדיקן מענטש. נאר וואכפאסטנס באווייזן זיך אויף די גאסן קרייצונגען, זיי קומען אן אומגעריכט אין קליינע געפאנצערטע אויטאס. טיילמאל פלעגט מען געפינען אין די פינסטערע געסלעך לעבן דעם וואקזאל א דערמארדעטן רוסישן זעלנער. עס פלעגט אין יענע טעג טרעפן אז מען האט דערשאסן לעבן-געבליבענע יידן אין סאמע מיטן טאג. מען פלעגט דערשיסן אידן אויף די הינטערשטאטישע וואקזאלן. אפט מאל איז אינמיטן טאג אויסגעבראכן א העפטיג שיסעריי, די שאסן האבן אנגעהאלטן א צייט לאנג ביז א גערויש פון א שווערן פאנצערוואגן האט אויפגעשוידערט די גאסן. גאסן פרויען, געליבטע פון דייטשע אפיצערן, די וואס האבן זיך פארקויפט צו די אקופאנטן, האבן זיך ארומגעדרייט אין פראגע. מען האט זיי דערקענט לויט די פוטער מאנטלען, לויט דער צירונג,

מנחם האָט אײן נאַכט געהאַט שמירה אין אַ גרױסן האָלץ-לאַגער. דאָ האָבן די סאַפּיאָרן געגרײט אַ פּאָנטאָן-בריק צו דער װײַסל. דערנאָך האָט ער באַװאַכט לאַגערן פֿון אינטענדאַטור, געבײַדעס פֿון מיליטער-פּאָסטן, פֿון שטאַבן, אַן אָפֿיצירישע קאַנטינע. ער איז געשטאַנען אױף דער װאַך אַ פֿאַרשלאָסענער, אַ שװײַגנדיקער, מיט אָנגעשפּיצטע אױערן, און זײַן בליק איז תּמיד געװען געװאָנדן צו יענער זײַט װײַסל. תּמיד האָט ער געזוכט די קאָנטורן פֿון װאַרשע. טיילמאָל האָט ער געזען אַ נעפּל-טוי איבער זײַן הײפּטשטאָט, טיילמאָל האָט זיך בײלעט אױסגעטײלט דער פֿאַרװיסטער זאַמעק, די רואינירטע אַלטשטאָט, און טיילמאָל איז אים אױסגעקומען אַז װאַרשע לעבט, װאַרשע איז גאַנץ, אַז ס'פֿלעמלען ליכטלעך אַזױ װי שטערן, אַז מען דערװאַרט אים אױף יענער זײַט, אַז עס איז גאָרנישט געשען, נאָר אַ װיסטער חלום איז עס געװען. איין נאכט האט ער געהיט א מיליטערישן שפיטאל, דאס איז געווען א קאלטע רעגנדיגע הארבסט נאכט, ער האט נישט געקאנט איינשטיין אויף איין ארט, עס האט אים געטריבן צו גיין אונטערן רעגן הין און צוריק, די גאס איז פוסט, ווייט ווייט האט מען אויסגעשאסן, מען ענטפערט אפ מיט א גאנצער סעריע. מנחם ציילט זיינע טריט, דאס שפיטאל איז האלב פארטונקלט, אויף דער אייבערשטאק לייכט זיך אין עטליכע פענסטער, אין איין פענסטער האט זיך אנגעצונדן א שארף ליכט, מען פארהענגט דאס פענסטער מיט א טוך עס זאל ניט דורכלויכטן קיין שיין. די שטילקייט פון שפיטאל רופט אים, ער וועט אריינגיין און א שמועס טאן מיט א מענטשן, ס'איז טרויעריג צו שווייגן אין אזא נאכט, ער וועט ניט אויסהאלטן די שטומקייט, זי דריקט אים, וויפיל איז נאך געבליבן ביז זעקס אינדערפרי? איצט איז איינס ביינאכט, דער רעגן הערט נישט אויף, שיפע רעגן-פעדעם בריען אים דאס פנים, ער האט אויפגעשטעלט דעם קאלנער. צוויי הונדערט טריט ביז צום צוים און צוויי הונדערט ביז די ביימער, א לאסט מאשין האט זיך פארהאלטן, דער הויפט טויער עפנט זיך, מען טראגט עפעס אראפ, מנחם גייט מיט געמאסטענע טריט, די מאשין איז אוועק, מען האט געבראכט א פארוואונדעטן, ווער קען זיין דער פארוואונדעטער?

דערנאך איז אלץ פארדעקט געווארן מיט שניי, אויך דאס בלוט ביי מאסקעווע איז פארדעקט געווארן מיט שניי, מיט א פוכיג ווייסן שניי, און נאכדעם האט זיך אראפגעלאזט די נאכט, א חשכות'דיגע, קלעפיגע, פינסטערע נאכט אין די אוראלער שחטות. איצט איז ער ווידער געקומען צו דער ווייסל, עס איז אבער הארבסט, שפעטער הארבסט. עמיצער רופט.

וואס ס'איז זיכער אז דער פאנג איז זיינער. סוף פון קאסעט אַכט, המשך אויף קאסעט נײַן.